ואוכל קפריסין, און די קפריסין עסט ער יא, סאו קודם האט די גמרא געוואלט טשעלענדזשן דאס פארוואס ווארפט ער אוועק די פירי, שטעל אוועק אז אז גאנץ צלף איז נאר ספק ערלה, ווייל בית שמאי לערנט אזוי, למעשה ספק ערלה איז בחוץ לארץ איז בחוץ לארץ איז מותר, און די גמרא האט געזאגט אז אפילו הלכה כדברי המיקל בערלה בחוץ לארץ אבער בית שמאי לגבי בית הלל איז כמאן דליתא איז אזוי ווי עס עקזיסטירט נישט אזא שיטה. און איך בין געבליבן אז ואוכל קפריסין אז דער קפריסין מעג איך עסן און די אביונות ווארף איך אוועק. די גמרא גייט יעצט טשעלענדזשן פארוואס די קפריסין מעג איך עסן, פארוואס איז נישטא קיין דין ערלה ביי קפריסין, איך בין מסכים אז ס'איז נישט קיין פירי, איך בין מסכים אז ס'איז א שאלאכץ, אבער ס'דא א דין וואס הייסט שומר לפירי אז אפילו א זאך וואס איז נאר א שומר לפירי, שוין געלערנט? אפילו איז דא אפילו א זאך וואס איז נאר א שומר לפירי, האט אויך א דין ערלה, און פאר וואס הלמאי די קפריסין מעג מען יא עסן און איך אסר עס נישט מיט דין שומר לפירי, דף ל"ו עמוד ב', דריי שורות פון אויבן. ותיפוק ליה, אונזער קפריסין וואס מען האט דא געגעסן די שאלאכץ פון דעם צלף, ותיפוק ליה דנעשה שומר לפירי, פארוואס? אסר'סטו עס נישט מיט דין ערלה, ווייל ס'איז א שומר לפירי, ס'באהיט די פירי, רחמנא אמר, די תורה זאגט וערלתם ערלתו את פריו, און פון דעם ווארט את דרש'ן איך את הטפל לפריו, אז ס'איז אויך דא א דין איסור ערלה אויף א זאך וואס איז א טפל לפירי, מאי ניהו שומר לפירי, איינמאל אונז האמיר אזא דרש פארוואס איז דער קפריסין אנדערש ווי דער אלגעמיינער דין פון שומר לפירי? אמר רבא, גייט אונז דער רבא פרובירן פארשידענע מהלכים וויאזוי אוועקצושטעלן דעם כלל, דעם יסוד, פון שומר לפיירא, און אויפקומען א וועג אז קפריסין זאל ארויספאלן אז ס'קומט נישט נאך דעם דין שומר לפירי. איז דער ערשטער מהלך וואס רבא פרובירט איז אזוי, אמר רבא היכא אמרינן דנעשה שומר לפירי, ווען זאג איך אז א שאלאכץ ווערט א שומר לפירי און ס'וועט האבן אן איסור ערלה היכא דאיתיה בין בתלוש בין במחובר, דאס איז אזא מין תלוש וואס ער בלייבט באשיצן די פירי, סיי ווען די פירי איז אויפן בוים און אפילו נאכדעם וואס כ'נעם עס אראפ פון בוים דער שאלאכטץ איז נאך דארט, ער טוט נאך זיין פאנקשן פון זיין א שומר לפירי. הכא, אבער דא אונזער קפריסין ער איז אן אוטלייער, ער איז נישט דער געווענליכער שומר לפירי, במחובר איתיה, דווקא ווי לאנג. דער דער צלף, דער אביון, ווי אונז האמיר גערופן די פירי, איז אויפן בוים, דווקא דעמאלטס היט ער אים, אבער בתלוש, איינמאל דער אביון פאלט אראפ פון בוים, ער קומט אראפ פון בוים, איז ליתיה, איז דער איז דער קפריסין מער נישט דא, און אזא מין שומר לפירי איז נישט קיין, ער טוט נישט אן ארבעט בנאמנות, איז נישט קיין נאמנות'דיגער שומר לפירי, נישט פון דעם נישט אזא סארט שומר לפירי. טשולדיגטס, האבן אונז מרבה געווען פונעם את. זאגט די גמרא ווייטער, איתיביה אביי. דו האסט יעצט מחדש געווען א נייע יסוד, וואס איז די גדר פון שומר לפיירא? איך גיי גיין צו אנדערע פרוכטן, איך גיי גיין צום רימון, לאמיר זען וואס טוט זיך ביים רימון, וועלכע סארט שאלאכץ? פונעם מילגרוים זאג איך דיר אז ס'האט דעם דין שומר לפיירא און לאמיר זעהן צו דאס איז די זעלבע ווי די קפריסין אדער נישט. פיטמא של רימון, רש י זאגט אז דאס איז פרח, דאס איז אזא קרוינדל, אזא בלימל וואס איז דא שבראשו וואס זיצט אויפן רימון, כעין שיש לתפוחים, איז די הלכה איז מצטרפת, כ'קען עס מצטרף זיין צו די עצם פיירא, וואס איז מיר א נפקא מינה, ווען דארף איך א צירוף פון א פון א. פיטמא פון א פרח'ל צום פיירא איז דא א הלכה אז טומאת אוכלין דארף האבן א שיעור, ווען איך האב א טמא'נע פרוכט וואס איז טמא געווארן און איך וויל ס'זאל קענען ווייטער מטמא זיין איז די הלכה איז ס'דארף זיין כשיעור ביצה איז דא די חידוש אז כ'קען מצרף זיין צו די עצם פיירא צו משלים זיין צום שיעור ביצה קען איך מצרף זיין אויך דעם פיטמא דעם פרח פון אויבן והנץ שלו אבער נץ איז אזא געוויסע מין שאלאכץ וואס נעמט ארום דעם פרח, און ווי רש י זאגט אז די נץ, אונז גייען מיר א גאנצע צייט ווען אונז גייען מיר רעדן פון דעם נץ פונעם רימון, די שאלאכץ פונעם רימון איז עס עקוויוועלענט, ס'איז אויפן זעלבן שטאפל ווי די די קפריסין, די שאלאכץ פונעם אביון. איז לגבי די והנץ שלו איז אינו מצטרף, ס'איז א שאלאכץ, ס'איז נישט די עצם פיירא, מילא קען איך עס נישט מצרף זיין לשיעור, און ס'וועט נישט העלפן שאפן דא א שיעור ביצה, אז דער רימון זאל קענען מטמא זיין. מדקאמר הנץ שלו אינו מצטרף אלמא דלאו אוכל הוא. אזויפיל האב איך שוין מחדש געווען אז דער נץ איז קיין אוכל נישט. פארוואס? ווייל איך זאג אז ס'גייט נישט צוזאמען מיטן שיעור. לגבי טומאת אוכלין גייט עס נישט צוזאמען מיטן שיעור. אויב וועל איך טרעפן א פלאץ וואו דער נץ האט א דין ערלה, קען עס זיכער נישט קומען מצד דין אוכל מצד דין פיירא, ווייל פיירא איז עס נישט, ווייל ס'העלפט נישט לגבי טומאת אוכלין. זאגט די גמרא ותנן, גבי ערלה, לגבי די הלכות פון ערלה, שטייט דארט קליפי רימון און די שאלאכץ פון רימון, והנץ שלו און אונזער נץ, אדער קליפי אגוזים שאלאכץ פון ניס והגרעינים און די קערעלעך איז חייבים בערלה, על כל פנים וואס אונז נעמען ארויס פון די משנה איז דער הנץ שלו האט א דין ערלה, און אזויפיל האבן מיר אונז שוין קלאר געזען אז נישט קיין דין אוכל, האט נישט קיין דין פיירא, מילא אויב קום איך מחייב זיין דעם נץ מיט דין ערלה מוז עס זיין מיט דין שומר לפיירא, און אויב אונז פארשטייען מיר אז דער נץ ביי רימון איז אויף די זעלבע דרגה ווי די קפריסין פון פון צלף, צופאלט דאך דיין גאנצע יסוד, דו האסט מחדש געווען אזא אזא מין זאך וואס וואס אזא מין שאלאכץ וואס פאלט אראפ איינמאל ס'איז תלוש, ער באשיצט נישט דעם פירא ווען ס'איז תלוש, האסטו פארשטאנען אזא מין זאך הייסט עס שומר לפירא, און דער נץ שלו אפערעיט אויפן זעלבן וועג ווי די קפריסין ס'האט אויך די מהלך אז ער באשיצט די פירא נאר ביי מחובר נישט ביי תלוש, און מיט דעם אלעם שטייט דא קלאר לגבי רימון אז ס'וועט האבן א דין ערלה מדין שומר לפירא. זאגט די גמרא ביסט גערעכט, ס'קען נישט זיין דאס איז די גדר שומר לפירא, וועגן רימון פרעגט מיך עס אפ, אלא אמר רבא, מאכט רבא א נייע גדר וואס איך לויט דעם גדר גיי איך יא קענען צוטיילן צווישן רימון און קפריסין, אלא אמר רבא האט רבא געזאגט היכא אמרינן דנעשה להו שומר לפירא, וואס הייסט א שומר לפירא צו קענען מחייב זיין בערלה, היכא דאיתיה בשעת גמר פירא, ווען דער שאלאכץ עס ער סוסטעינד ער בלייבט ביז די גמר הפירא ווען די ווען די פירא ווערט אינגאנצן נתבשל די שאלאכץ איז נאך דארט האי קפרס ליתיה בשעת גמר פירא איז די גמרא האט געטראפן א וועג צו מחלק זיין צווישן רימון צווישן דער נץ שלו פון רימון און אונזער קפריסין לגבי אביונות, אז הגם ביידע וועלן בתלוש, ווען איך נעם עס אראפ אינגאנצן פון בוים, איז ביסטו גערעכט אז דער שאלאכץ וועט שוין נישט דא זיין, אבער עס איז נאך אלץ דא א חילוק אז דער נץ שלו בלייבט היטן ווען די פירא ווערט נתבשל אינגאנצן אויפן בוים, ממילא איז שומר לפירא, ס'איז נישט סתם א חילוק, ס'איז אויך א מחלק. ס'איז בגדר א נייע דערהער אין די געדאנק פון שומר לפירא, אז ווען כ'האב שוין א פירא, ווען כ'האב שוין א גמר בישולה, די פירא האט שוין א דין פירא, איז דער שאלאכץ דא, אזא מין זאך הייסט שומר לפירא, וועגן דעם ביי רימון זאג איך אז דער נץ שלו האט יא א דין ערלה. אבער ביי אונז קפריסין, טענה'ט יעצט די גמרא אז ס'איז אז די קפריסין וועט אראפפאלן נאך איידער די פרוכט ווערט פרוכט, נאך איידער די אביון איז נתבשל, ממילא אזא מין זאך הייסט נישט קיין שומר לפירא. האבן מיר זייער שיין געטראפן א וועג וויאזוי צו צעטיילן צווישן רימון און צלף און קפרס, זאגט די גמרא איני ס'איז נישט אזוי, דיין יסוד איז אינגאנצן נישט אמת, פארוואס? כ'גיי דיר יעצט ברענגען א דריטע סארט פרוכט, והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הני מתחלי דערלה, מתחלי איז א מין שאלאכץ וואס שאפט זיך ביי א תמר, ביי א טייטל, ק, און איך רוף עס מתחלי ווייל מען רעדט דא ווען דער טייטל איז נאך איז נאך איז נאך זייער קליין, ס'איז נאך נישט קיין גמר בישולו, ס'איז נאך א קליינע פרוכטל, ס'איז נאך א קליינע טייטל, דעמאלטס האט עס א מין שאלאכץ וואס הייסט מתחלי, און דער מתחלי, זאגט די גמרא הני מתחלי דערלה אסירי, האט א דין שומר לפירא, ס'איז אסור באיסור ערלה הואיל ונעשה שומר לפירא, שמועסט די גמרא אויס די שומר לפירא, אימת הוי ווען אפרי די מתחלא הוי בכופרא ווי רש"י טייטשט כשהתמרים קטנים קודם בישולן מ'רעדט נאך דא פון זייער קליינע אומגעצייטיגטע טייטלען און דעמאלטס האב איך די מתחלא דעמאלטס האב איך די שומר לפירא וקא קרי ליה שומר לפירא ממילא פארוואס זאגסטו מיר יעצט א נייע יסוד אז די דין שומר לפירא איז נאר אויף אזא מין זאך וואס וואס איז טאקע שומר לפירא בשעת גמר בישולו איך האב בפירוש אויסגעשמועסט פון ר' נחמן נישט אזוי לגבי תמרים און ער זאגט אז אז ס'איז דא א געוויסע שאלעכץ וואס שיצט אויף די פירא ווען ער איז כופרא, ווען ער איז א קליינע בעיבי טייטל, מיט דעם אלעם זאגט און שמועסט ער קלאר אויס אז ס'האט א דין שומר לפירא. ענטפערט די גמרא, ר' נחמן סבר לה כרבי יוסי, ברענג מיר נישט קיין ראיה פון ר' נחמן, ר' נחמן איז אן אוטלייער, ר' נחמן לערנט ווי ר' יוסי, וואס איז שיטת ר' יוסי? ר' יוסי גייט זיין דער מאן דאמר וואס לערנט אז קליינע פירות הייסן אויך פירות. אין אנדערע ווערטער, אונז האבן מחדש געווען א לומדות אז שומר לפירא הייסט ווען איך האלט ביי גמר בישולו און איך האב איך האב דעם פירא גרייט, איך קען עס אראפנעמען פון בוים און איך האב דעם שומר, איז עס א שומר לפירא. רבי יוסי טענה'ט אז קליינע פירות איז דא, אין אנדערע ווערטער, יעדע פירא האט אין זיך צוויי סטעידזשעס, אט ווען איז א קליינע פירא איז ער אויך א פירא, ממילא דער שומר פאר א קליינע פירא העט אויך הייסן ווי א שומר לפירא, ווען ס'ווערט גרויס איז א צווייטע דרגה אין די זעלבע פירא, אבער רבי יוסי לערנט. אז קליינע פירות איז אויך פירות ממילא ברענג מיר נישט ר' נחמן ער גייט בשיטת ר' יוסי ממילא אוודאי לערנט ער אז ביי די תמרים די מתחלא וואס היט דארטן בכופרא וואס היט אויף די קליינע תמרים הייסט שומר לפירא ווייל ער לערנט די פירא איז א פירא אבער אונז לערנען מיר אז די פירא איז נישט קיין פירא קענען אונז צוריק גיין צו אונזער יסוד אז דווקא אזא מין זאך וואס היט בגמר בישולו, אזא מין זאך הייסט שומר לפירא, אין אנדערע ווערטער נעם אוועק די שמועס פון תמרים, די תמרים איז א דעת יחיד דא, אונז בלייבן ווייטער מיט אונזער צוויי שמועסן וואס דאס איז צלף און רימון, דאס איז די גמרא'ס טענה דא. לאמיר זען אינעווענדיג. רב נחמן סבר לה כרבי יוסי דתנן, וואס לערנט רבי יוסי? רבי יוסי אומר סמדר אסור, אז אפילו קליינע אומגעצייטיגטע טרויבעלעך האט שוין א דין ערלה, מפני שהוא פירא ס'הייסט א פירא, אבער ופליגי רבנן עליה, רבנן קריגן זיך, זיי לערנען אז קליינע זאכן הייסט נישט קיין פירא, א קליינע זאך הייסט נישט קיין פירא, הייסט די שאלעכץ דערויף הייסט נישט קיין שומר לפירא. ממילא קענען אונז צוריק גיין צו אונזער פריערדיגע יסוד אז דווקא אזא מין ז אזא מין שאלעכץ וואס איז בגמר בישולו אזא מין זאך הייסט שומר לפירא. מתקיף לה רב שימי מנהרדעא ובשאר אילני מי פליגי רבנן עליה די רבנן קריגן זיך אין הכי נמי לגבי טרויבן זיי זאגן אז דער סמדר די קליינע טרויבעלעך הייסט נאכנישט געצייטיגט און איך דארף אויסווארטן ביז ס'ווערט גרויסע טרויבן אבער לגבי אנדערע פרוכטן למשל לגבי אונזער שאלה פון תמרה וכו' איז דארטן קריגן זיי זיך נישט און אויב טרעף איך לגבי תמרה אז ס'הייסט שומר לפירי וועט דאך יעדער איינער דארפן אזוי לערנען, לאמיר זען אינעווייניג ובשאר אילני מי פליגי רבנן עליה והתנן אונז האבן געלערנט א משנה אין מסכת שביעית מאימתי פון ווען אן, אין קוצצין את האילנות בשביעית און ווי רש"י שמועסט אויס אז אויסער די דין שמיטה מיט אלע דינים פון שמיטה וואס קומט אריין איז דא א נייע הלכה אז איך טאר נישט מפסיד זיין קיין פירות שמיטה אין אנדערע ווערטער אויב האב איך א אילן וואס אויף די אילן איז שוין דא פירות וואס האבן א דין פירות טאר איך נישט אראפ האקן דעם בוים, עסענטשעלי איז די זעלבע הלכה ווי בל תשחית וואס גייט אן נישט נאר אין א שמיטה יאר עס גייט אייביג אן אז א פירות בוים טאר מען נישט טאר מען נישט אראפ האקן ווייל אין קוצצין ווייל דו מאכסט שאדן די פירות נאר וואס דען אין שמיטה איז עס הארבער עס איז דא פארשידענע פעלער וואס מען טרעפט, אויב די בוים פראדוסט נישט גענוג אדער די האלץ איז מער ווערט, ס'דא געוויסע פעלער וואס מדין בל תשחית וואלט איך נאך געמעגט אראפ האקן דעם בוים, אבער מדין שמיטה טאר איך נישט מכלה זיין קיין פירות וואס די תורה זאגט לאכלה ולא להפסד, אויב מ'קען אריינקוקן אין רש"י דרחמנא אמר לאכלה ולא להפסד, אזא הלכה איז דא, ווערט יעצט א שאלה אין וועלכע מצב דארף די בוים זיין, וועלכע סטעידזש דארף די פירות זיין אז איך זאל עס אנקוקן ווי פירות וואס ס'קומט שוין אריין די הלכה, אז איך טאר נישט אראפ האקן דעם בוים, מאימתי אין קוצצין אילנות בשביעית בית שמאי אומרים כל האילנות משיוציאו, איינמאל ס'הייבט אן וואקסן, ס'הייבט אן שפראצן די פירי און מ'זעהט שוין די אנקום פונעם פירי, הייסט עס שוין גענוג פירי אז איך טאר שוין דעם בוים נישט פארלענדן בית הלל אומרים בית הלל געבן אביסל א ברייטערן שיעור אז החרובין משישרשרו אז ס'הייבט אן הענגן שרשרת פון.

האט רב אסי געזאגט וואס דער שיעור פון משיגרעו וואס איז געשטאנען דא לגבי גפנים, אמר רב אסי הוא בוסר הוא גרוע הוא פול הלבן, אז ס'איז אז בוסר גרוע און פול הלבן זענען אלע די זעלבע זאך, פרעגט די גמרא פול הלבן סלקא דעתך, פול הלבן מיינט א בונדל, פול הלבן איז די זעלבע זאך ווי א טרויב, אלא אימא שיעורו כפול הלבן, מ'רעדט דער בוסר איז שוין אזוי גרויס ווי א קליין בונדעלע, דעמאלטס הייסט עס שוין, דעמאלטס הייסט עס שוין א פרוכט, דעמאלטס הייסט עס שוין א טרויב, זאגט די גמרא מאן שמעת ליה דאמר בוסר אין סמדר לא, ווער איז דער מאן דאמר וואס פארלאנגט אז כדי א טרויב זאל הייסן טרויב מוז עס זיין בשיעור בוסר, די גרעסערע שיעור, און נישט בשיעור סמדר, דאס איז רבנן, דאס איז רבנן וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי, און די זעלבע רבנן וקתני שאר כל האילנות משיוציאו. די גמרא האט זייער שיין מסדר געווען, עס איז צום לגבי טרויבן האבן אונז צוויי שיטות, ווען הייסט עס א טרויב, ביי סמדר וואס דאס איז די קליינע, דאס איז שיטת רבי יוסי, אדער בוסר, דאס איז די דאס איז די גרעסערע שיעור, יעצט טרעפן אונז די זעלבע מאן דאמר וואס לערנט בוסר, דער וואס זאגט אז ביי שמיטה ווען הייבט עס אן האבן א דין פירות אז איך טאר נישט אראפ האקן דעם בוים, איז משיגרעו, וואס דאס איז די שמי שיעור בוסר, איז דאך עס די זעלבע מאן דאמר וואס קריגט אויף רבי יוסי און ער לערנט אז אז ענבים באקומען א דין ענבים באקומען א דין טרויב, ווען ס'ווערט א שיעור בוסר, און דער זעלבער מאן דאמר זאגט אז בשאר כל הפירות משיוציאו, פשט איז אז דווקא ביי בוסר ביי טרויבן וואס ס'א סענסעטיווע פרוכט פארלאנגט עס זאל ווערן גרויס, אבער אלע אנדערע פארשטייט ער אפילו ווען ס'איז קליין האט עס שוין א דין פירא, סאו פארוואס זאגסטו מיר אז בשאר כל רבנן פליגי ווען מ'רעדט דארטן פון די טייטלען און דו זאגסט מיר הני מתחלי דערלה האט א דין שומר לפירא, פארוואס זאגסטו מיר אז דאס איז נאר שיטת רבי יוסי יעדער דארף אזוי לערנען? כ'האב א באמבע קשיא. אלא אמר רבא, זאגט רבא ביסט גערעכט, היכא אמרינן, קומען יעצט צו צום דריטן הגדרה וואס מיינט שומר לפירא אז אלעס זאל קענען שטימען, אלא אמר רבא היכא אמרינן דהוי שומר לפירא, ווען זאג איך אויף א שאלאכץ דאס הייסט שומר לפירא היכא דכי שקלת ליה לשומר מיית אויב די פירא איז אנגעוויזן דערויף אזוי ווייט אז אויב נעם איך עס אוועק, אז אויב נעם איך עס אוועק גייט די פירא אפשטארבן, אזא מין זאך הייסט שומר לפירא, הכא, אבער אין אונזער פאל בצלף כי שקלת ליה לא מיית, אז דו נעמסט אוועק דעם קפריסין פון די אביונות גייט ער נישט שטארבן, איז לא מיית פירא, גייט די פירא נישט שטארבן, מילא. לאמיר עס צאמנעמען. אונז האבן געהאט אונזער ערשטע מעשה וויאזוי די סוגיא האט זיך אנגעהויבן, אז מר בר רב אשי האט געגעסן די קפריסין, און די אביונות האט ער אוועקגעווארפן. פון דעם וואס ער עסט די קפריסין, פשט איז אויף די קפריסין אויף די שאלאכץ איז נישט דא קיין דין ערלה. ס'איז נישט דא קיין דין ערלה מיינט אז כ'נעם ס'נישט, כ'נעם אן אז ס'האט נישט קיין דין שומר לפירא. ס'האט נישט קיין דין שומר לפירא דארף איך פארשטיין פארוואס. איז די גמרא יעצט צוגעקומען צו א סברה אז דער אביון כדי צו סורווייווען, כדי צו בלייבן פריש איז נישט אנגעבינדן אין די קפריסן, און אפילו איך נעם אוועק די קפריסן און ס'איז א נייע הבנה אין שומר לפירא, שומר לפירא מיינט אז איך דארף עס פאר כדי חיותו אז די פרוכט זאל בלייבן אז זאל בלייבן פריש, איך נעם אוועק דעם גארד און גארנישט געשענט נישט מיינט איך דארף נישט דא דעם גארד, סאו אין אונזער פאל אויך, די קפריסן איז נישט וויכטיג פאר די פירא. הייסט עס נישט קיין שומר לפירא. למעשה האבן אונז געטראפן אויף צוויי פלעצער יא דינים פון שומר לפירא, דאס איז איינס לגבי די רימון, וואס האמיר געזאגט אז הנץ שלו האט א דין ערלה, און אונז זאגן אז ביי רימון איז יא, און די גמרא גייט שוין פארציילן אזוי איז די מציאות, אז די רימון איז יא אנגעוויזן אינעם נץ אינעם שאלאכץ כדי צו בלייבן פריש, נאר עס האט נישט צוטון צו ער פאלט ארויף צו ער פאלט אראפ, ער דארף אים האבן כדי צו בלייבן פריש, און אזא מין זאך הייסט שומר לפירא, אויב טרעפן אונז שפעטער לגבי די מעשה פון הני מתחלי דערלה לגבי די תמרים, אפילו מ'רעדט דארט פון קליינע, אויב זאג איך אז די שאלאכץ הייסט שומר לפירא, מיינט עס אז איך בין אנגעוויזן דערויף און אן דעם גייט ער. אפשטארבן גייט די פרוכט אפשטארבן פארציילט די גמרא א מעשה הוה עובדא עס איז געווען א מעשה ושקלוה לנץ דרימונא מען האט אוועק גענומען דער קרוין דער שאלאכץ פון די פון די רימון ויבש רימונא און דער רימון איז טאקע טרוקן געווארן זעט מען אז ער איז אן אמת'ער שומר לפירי און אוודאי האט עס א דין ערלה איז געווען א אנדערע מעשה. ושקלינהו לפרחא דביטיתא, מ'האט אוועקגענומען, לאמיר זעהן וויאזוי רשי טייטשט ביטיתא, מ'האט אוועקגענומען די קפריסין פון ביטיתא פון די אביונות, אין אזא מין, אין אזא פאל ואיקיים ביטיתא, ס'האט גארנישט געשאדט פארן אביון, זעהט מען קלאר אז ער איז נישט אנגעוויזן דערויף, ער שטארבט נישט, ממילא איז די קפריסין האט נישט קיין דין ערלה, און ווי די מעשה האט זיך אנגעהויבן אז מר בר רב אשי האט געגעסן די קפריסין האט ער געטון כהלכה, זאגט די גמרא והלכתא כמר בר רב אשי, אזוי ווי אונז האבן אויבן געהאט דזורק את האביונות און מ'קען אוועקווארפן די אביונות ואוכל את הקפריסין אז ס'איז נישטא קיין דין ערלה אויף די שאלאכץ ומדלגבי ערלה לאו פירי אז די קפריסין הייסט נישט לגבי ערלה א פרוכט איז לגבי ברכות נמי לאו פירי נינהו הייסט עס נישט ממש א פרוכט לא מברכינן עליה בורא פרי העץ אלא בורא פרי האדמה מען מאכט דערויף נאר א בורא פרי האדמה, אזוי ווי אונז האבן שוין אויבן געהאט, אויבן געהאט גראדע פארקערט, אז על האביונות ועל הקפריסין אומר בורא פרי העץ, על כל פנים די הלכה איז איינגערינגלט, נישט יעדער איינער איז מסכים דערצו, און אונז מיר גייען ווייטער, יא מען קען לערנען נאך א שטיקל, זאגט די הייליגע גמרא. הייבן אן א נייע סוגיא, אביסל א לייכטערע סוגיא, סאו ווער ס'איז האט זיך אביסל געפלאגט ביז יעצט קען אנהייבן מיט א פרישקייט, פלפלי, וואס מיינט פלפלי? פלפלי מיינט פעפער, און באלד זען פון וועלכע סארט פעפער מען רעדט, רב ששת אומר שהכל מ'מאכט א שהכל. און לאמיר אויסשמועסן, די גמרא זאגט אז מ'רעדט דא פון טרוקענע פעפער, אויב רעדט מען פון פרישע פעפער פון פעלד לכאורה דארף עס זיין א האדמה, אויב כ'קען עס עסן, ס'האט א גוטן טעם, און דארף איך מאכן א האדמה דערויף. אויב רעד איך אבער פון פארטרוקנטע פעפער, וואס די פארטרוקנטע פעפער איז נישט קיין זאך וואס געווענליך עס איך עס פאר זיך אליין, על כל פנים ס'איז שוין נשתנה לגריעותא, ס'איז שוין נישט אויף די דרגה וויאזוי ס'איז אין פעלד, ס'איז שוין אראפ א מדריגה. איז ווערט א שאלה רב ששת אומר שהכל ווייל איך קוק עס שוין נישט אן ממש ווי די פרי האדמה רבא אומר לא כלום ווייל ס'איז א ספייס און ס'איז נישט קיין דרך אכילתו אויב עסט מען עס בפני עצמו קיינער עפענט נישט קיין קעבינעט און נעמט זיך עסן די פעפער ממילא הייסט עס בכלל נישט קיין אכילה און אויף אזא מין זאך דארף איך נישט מאכן קיין ברכה ואזדא רבא לטעמיה מ'טרעפט לגבי נאך א הלכה נישט נאר לגבי ברכת הנהנין מ'טרעפט נאך א פלאץ ווי רבא לאזט זיך אריין אין די שמועס דאמר רבא כס פלפלי ביומא דכפורי, א מענטש צוקייעט פעפער אין יום כיפור פטור, ווייל ס'הייסט נישט קיין אכילה, ס'איז נישטא קיין איסור כרת, כס זנגבילא, א מענטש צוקייעט אינגבער, וואס דאס איז דזשינדזשער, ביומא דכפורי, איז פטור וועגן די צוויי זאכן, נישט די סדר צו עסן די זאכן, נישט די סדר צו עסן בפני עצמו, ס'הייסט נישט קיין אכילה. די גמרא גייט טשעלענדזשן יעצט ביידע הלכות. מיתיבי, איך וועל דיר א קשיא פרעגן, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, היה רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט א אינטערעסאנטע דרש, ממשמע שנאמר פון דעם שטייט פסוק וערלתם ערלתו את פריו איז וכי איני יודע שעץ מאכל הוא, כ'רעד דאך, כ'זאג דיר אויף ביימער וואס געבן ארויס פירות אז ס'האט אז ס'האט א דין ערלה, וואס דארפסטו מיר צולייגן די ווארט עץ מאכל, כ'האב דאך גערעדט פון פירות, די עץ מאכל איז עפעס איבעריגע ווערטער, אלא מאי תלמוד לומר עץ מאכל, כ'קום דיר צולייגן איין מין פרוכט וואס כ'וואלט געקלערט אפשר האט עס נישט קיין דין פרוכט. אפשר האט עס א דין ירק און ס'האט נישט קיין דין ערלה, זאג איך דיר אז ניין. מה תלמוד לומר עץ מאכל להביא עץ שטעם עצו ופריו שוה, ס'איז דא איין געוויסע מין זאך וואס די טעם עץ און די פירות זענען גלייך, ואיזה זה פלפלין, די פעפער מיט די די בוים מיט די מיט די פירות זענען די זעלבע טעם, איז ללמדך קומט דיך צו לאזן זען שהפלפלין חייבין בערלה, סאו דער עולם זאל נישט צומישט ווערן, דאס איז נישט קיין. און זיי, אזוי פארשטיי איך, זענען מיר נישט דן יעצט צו ס'איז דא א דין ערלה אויף די עץ, צו ס'איז נישט דא א דין ערלה אויף די עץ, איך רעד א גאנצע צייט פון די פירות, און ס'איז א פשוטע ילפותא, איך קען מוסיף זיין אז פלפלין אז פעפער האט אויך א דין האט אויך א דין פירות, און ס'האט א דין ערלה, און די לימוד גייט אז איך גיי צולייגן אזא מין זאך וואס איז עצו ופריו שוין, איי וואס טוט זיך מיט אן אתרוג, זאגן שוין די ראשונים, אתרוג דארף איך נישט בכלל די רבותא, אז איך רעד פון פריו, רעד איך זיכער פון א אתרוג אויך. אויף פעפער וואלט געווען א צד אז ס'איז א ירק, ס'וואקסט נידריג, זאג איך דיר אז ניין, איך האב א ילפותא, איך האב א ריבוי, אז אז אז איך לייג צו פעפער אז ס'איז אויך דא א דין ערלה. וללמדך, א זייטיגע זאך וואס איך לערן ארויס פון די דרש, אין ארץ ישראל חסרה כלום, פון ארץ ישראל פעלט נישט גארנישט אפילו ספייסעס אפילו פעפער, ווייל די גאנצע דין ערלה מדאורייתא איז דאך בארץ ישראל, אויב די תורה איך האב א לימוד, אין אנדערע ווערטער די תורה קומט מיר קלאר צו זאגן אז פלפלין אז פעפער האט א דין ערלה, פשט איז די תורה זאגט מיר אז פלפלין וואקסט אין ארץ ישראל, און ס'איז זייער א שיינע, ס'שטימט זייער שיין שנאמר מיט דאס וואס אונז לערנען אין א פסוק אז ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם לא תחסר כל בה, אז ס'איז דא הבטחה אז ארץ ישראל פעלט נישט גארנישט, אזוי ווי אונז זעהן מיר טאקע אין פסוק אז אפילו פעפער וואקסט דארט. על כל פנים, וואס זעהן מיר פון דא איז, א פעפער האט א דין עלה, אז ס'האט א דין ערלה דאך ס'איז א פירי, אז ס'האט אז ס'האט אז ס'איז א פירי מיינט אז איך עס עס, וואס זאגסטו מיר דא אז א מענטש עסט פעפער איז נישט דא איז נישט דא קיין חיוב ס'איז נישט דא קיין חיוב ברכה, ס'איז נישט דא קיין חיוב יום כיפור הייסט נישט קיין אכילה, ענפערט די גמרא לא קשיא, הא ברטיבתא הא ביבשתא, ס'איז דא א חילוק, רעדט מען פון פרישע פעפער האט עס ממש א דין פירות. און דארטן איז דא א דין ערלה, אויב ער עסט טריקענע פעפער דא ווערט א שאלה צו עס איז א שהכל אדער לויט רבא מאכט מען בכלל נישט קיין ברכה אמרי ליה רבנן למרימר כס זנגבילא ביומא דכיפורי פטור איינער עסט דזשינדזשער אין יום כיפור האט ער נישט קיין חיוב כרת ס'הייסט נישט קיין ס'הייסט נישט קיין אכילה והאמר רבא האי המלתא ס'איז געווען אזא מין מאכל וואס האט געהייסן המלתא וואס מ'האט עס געמאכט פון דזשינדזשער אויסגעמישט מיט מיט האניג מיין איך, עפעס אזא מין רעספי, כ'דענק נישט יעצט אויסווענדיג וואס איז געווען די רעספי, עפעס אזא מין געמויזעכטס, יא, דא רשי אין יומא זאגט מרקחת בשמים כתושים בדבש, כ'האב געמאכט דזשינדזשער אויסגעמישט מיט האניג, דאס פלעגט מען אזוי קאכן אין א טאפ, דאתי מבי הינדואה, דאס איז געווען א זאך וואס איז געקומען פון הינדואה, רשי טייטשט דא כושיים, די שווארצע, אנדערע. פלעצער טייטשט רשי מארץ הודו, הינדוס, איז מער א לשון פון הודו, דאס איז אינדיע, מען קען זאגן אז ס'איז היינו הך, די הינדואים, די אינדיענס קען מען אויך אנקוקן ווי כושיים, זענען אויך טונקל הויטיג, איז די מענטשן, זיי האבן געהאט עפעס אזא מין געקעכטס, זיי פלעגן דיסטריביוטן די גאנצע וועלט, אזא מין הימלתא, עפעס אזא מין יוניק מאכל. איז די הלכה איז, האט רבא געזאגט שריא, איינס איך מעג עס עסן, און וואס מיינט איך מעג עס עסן אז ס'האט נישט קיין, כ'האב נישט קיין פראבלעם פון בישול עכו"ם, פארוואס ווייל די יסוד הדברים איז אז יעדע זאך וואס איך עס עס רוי, איז נישט גענוג חשוב אז איך זאל עס אנקוקן, אז וואטעווער די ריזען איז, איך וויל נישט יעצט אריינגיין, איז זאכן וואס די סדר איז אז מ'עסט עס חי, רויערהייט. איז נישט דא קיין דין בישול עכו"ם אזוי איז די יסוד מילא די דזשינדזשער עסט מען רויערהייט מילא אז איך מאך דערפון א געקעכטס איז נישט דא קיין בישול עכו"ם וואס טוט זיך מיט גיעולי עכו"ם מיט די בליעות פון די כלים איז דא אין די ראשונים פארשידענע מהלכים איז דא ראשונים וואס זאגן אז איך נעם אן אז ס'איז אז מ'עט נישט נוצן קיין כלים וואס מ'האט גענוצט אין די פֿיר און צוואַנציק שעה נאר נאכדעם מילא איז עס נותן טעם לפגם. דארף איך נישט מורא האבן, די ראשונים זאגן אויך אז די מרדכי מיט אנדערע אז כ'האב נישט קיין פראבלעם איך בין נישט חושש אויף יין נסך ווייל די הימל הימלתא האט געהאט זייער א ספעסיפיק רעסעפי און קיינער האט נישט געוואלט טשעפענען דערמיט און מען האט נישט געוואלט רואינען די ברענד איך לייג אריין אנדערע פרעמדע זאכן דארט עט עס נישט טויגן ס'וועט נישט האבן די גוטע טעם מילא כ'קען אננעמען אז ס'איז ריין הימלתא און כ'האב נישט קיין פראבלעם און כ'קען עס עסן אינטערעסאנטע הלכה ומברכין עליה בורא פרי האדמה איך מאך א בורא פרי האדמה ווייל מעינלי באשטייט פון די דזשינדזשער, אבער אזויפיל איז מבואר אז כ'האב נישט קיין דין, אז כ'האב נישט קיין דין בישול עכו"ם, אז כ'האב נישט קיין דין בישול עכו"ם, איז דאך פשט אז איך עס עס חי, אז איך עס עס רויערהייט, פארוואס זאגסטו מיר די דזשינדזשער וואס איך עס יום כיפור, האב איך נישט קיין איסור כרת וואס עס הייסט נישט קיין אכילה, די זעלבע רבא וואס זאגט מיר דא. אז איך עס עס יא רויערהייט. ענפערט די גמרא לא קשיא הא ברטיבתא והא ביבשתא אויך לגבי דזשינדזשער גיי איך מאכן די חילוק צווישן פרישע דזשינדזשער פון פעלד וואס דאס קען מען עסן ביז שפעטער ווען ס'ווערט צוטריקנט וואס דעמאלטס איז שוין נישט די סדר עס צו עסן. זאגט די גמרא ווייטער חביץ קדירה לאמיר אריינקוקן אין רשי וואס מיינט חביץ קדירה לקמיה מפרש לה רשי זאגט אז די גמרא גייט שפעטער אויסשמועסן די הגהות אין די זייט זאגן שוין אז אונז האמיר נישט אזא גמרא אז מ'רעדט פון א מאכל וואס איז צוזאמגעשטעלט פון קמחא, דאס איז מעהל, ודובשא, און האניג, ומשחא, און אויל. בקיצור עפעס אזא מין גריז לאמיר עס רופן, אדער וכן דייסא וואס דאס איז צושטויסענע חיטים, איז רב יהודה אמר שהכל נהיה בדברו איך מאך א שהכל, רב כהנא אמר בורא מיני מזונות, דא איז דאס די באקאנטע סוגיא פון גריז. סאו נאכאמאל. חביץ קדירה, איך האב גענומען דעם מעיל און כ'האב עס, למעשה נוץ איך מעיל, למעשה ווערט דא א שטיקל שאלה פון א מזונות און אדער די אדער דייסא אליין, וואס דאס איז צושטויסענע חיטים, איז האב איך א שאלה צו איך מאך א שהכל אדער איך מאך א מזונות, שמועסט די גמרא אויס בדייסא גרידא כולי עלמא לא פליגי דבורא מיני מזונות, ווען כ'האב דייסא אליין. און איך האב נישט צוגעלייגט קיין מעידזשער אינגרידיענטס צו די דייסא, איי געס ס'איז נישט דייסא אליין, מ'קען דאך נישט עסן סתם צושטויסענע, איי געס איך לייג צו וואסער, איך ווייס נישט, אדער מילך, על כל פנים נישט עפעס ווען מ'וועט שוין זעהן, נישט עפעס קיין מעידזשער אנדערע אינגרידיענטס, איז כולי עלמא לא פליגי דבורא מיני מזונות ווייל איך קוק אן דעם עיקר. כ'קוק אן די עיקר איז די דייסא, און און דייסא די צומאלן די צושטויסענע חיטים, און די כלל איז אז יעדע זאך וואס איך מאך מחמשת מיני דגן, איך מאך איינס פון די פינף מעין גרעינס, איז כ'מאך עפעס א א געמויזעכץ דערפון, איז ברכתו בורא מיני מזונות, וואס איז דא די שאלה? לעטס פוט איט דיס וועי, וואס קוועטשט מיך דא? פארוואס בכלל האב איך א צד אז זאל זיין א שהכל, זאגט די גמרא כי פליגי בדייסא כעין חביץ קדירה, אויך ביי די צושטויסענע חיטים רעדט מען אויך אז ס'קומט צוזאם מיט א גאנצע געמויזעכץ, איז רב יהודה אמר שהכל, פארוואס זאל איך מאכן א שהכל סבר דובשא עיקר ווי די רשבא איז מסביר אז די סדר איז געווען איך פלעג נוצן מער האניג און די עיקר סיבה פארוואס כ'האב עס געגעסן איז געווען כ'האב געוואלט די האניג כ'האב געוואלט די סוויט כ'האב נאר צוגעלייגט די מעהל לטעם לטעקסטשער לסטראקטשער וואטעווער ריזען כ'האב געהאט האב איך צוגעלייגט מעהל אויך, אבער די די עיקר, די רוב דערפון, אין קוואנטיטי, איז געווען די דבש. ממילא רב יהודה ווייסט נישט פון קיין מעשיות, זאגט ער אז ס'איז א שהכל. די דבש בלייבט דער עיקר, די מעהל בלייבט א טפל און א גוטן טאג. רב כהנא אמר, רב כהנא זאגט אז ס'ארבעט נישט אזוי. ווען איך נוץ מעהל, אפילו דער מעהל איז דער מיעוט, ער ווערט דער עיקר. מעהל איז אזוי פאוערפול, די צוקלאפטע. די צוקלאפטע זאכן, די צושטויסענע חיטן אדער קמח, אז מען איז מדייק רשי זעהט מען איינמאל נוצט ער חיטים כתושות און איינמאל נוצט ער קמחא, איי געס ס'איז נישט ממש די זעלבע זאך, איז אין אזא פאל רב כהנא אמר בורא מיני מזונות סבר סמידא עיקר די מעל דאס די עיקר אמר רב יוסף, כוותיה דרב כהנא מסתברא אז מען מאכט א מזונות ווייל די ווייל די מזונות ווייל די מעל טוט אלס. אווערפאוערן די האניג אפילו ווען די האניג איז מער, די האניג איז דערויף, פארוואס דארף איך שמירן דאמרת רב כל שיש בו מחמשת המינים, יעדע זאך וואס עס האט אין זיך, שטייט נישט דא אז איך דארף האבן רוב, כל שיש בו מחמשת המינים, אויב איז דא דא פון די פינף מינים מברכין עליו בורא מיני מזונות, און תוס' אליין שמועסט שוין דא אויס אז מען דארף וויסן אויב לייג איך עס ממש נאר אליין לדבק אנצוקלעבן, למשל מען לייגט מעהל אז מען זאל קענען ארויף לייגן א עפעס אנדערש אויף די פלייש וכדומה, ס'איז נישט ממש אז יעדעס מאל ווייל ס'איז דא דא אביסל אביסל מעהל ווערט עס יעצט דער עיקר, מען דארף וויסן די הלכות, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.